אזוי ווי מ'האט גערעדט אין די פריערדיגע ווידיאו, די היינטיגע יאר וועט מען מוזן זיין אליינס די רבי כ'זאג א בדחנות ס'הייסט שנת אייגענע פעולות דארף מען אביסל לערנען די הלכות די דרכים ווי אזוי וואס טוען טאקע די רבי'ס ראש השנה כ'מיין נישט די רבי'ס, צדיקים וואס מיינט דאס? וואס טוט א צדיק ווען עס קומט צו אים אן עולם פאר ראש השנה? וואס איז די די עבודה? וואס פארוואס וואס קומען דען טאקע מענטשן דארט? עפעס טוט ער דאך, דאך נישט סתם. דאך נישט סתם גארנישט. ס'איז דא דא אן עבודה פנימית. און כ'וויל אביסל לערנען ווי אזוי מ'קען עס איבערנעמען. ווי אזוי מ'קען. ווי אזוי מ'קען טון די. שלימות די סקילס וואס וואס ער באקומט טאקע פון פון א רבי וואס רבי'ס א רבי וואלט געדארפט זיכער אמת'דיג ארבעטן אויף דעם נאר יעדער דארף עס אנהייבן צו טון אליין מ'קען נישט ווארטן אז יענער די רבי זאל עס טון. און לאמיר רעדן אפשר אפאר נקודות אבער די ערשטע און אפשר די לעצטע אויך די וויכטיגסטע זאך. די ערשטע זאך קען מען זאגן וואס איז די חיוב אויף די רבי אויב איז די חיוב אויף יעדע איינער וואס ער גייט זיין די רבי היינט איז אהבת ישראל אהבת האדם אסאך מאל אז מען ניטשעט זיך וואס האט די רבי געטון אזוי ווי עס שטייט אין מסילת ישרים א מענטש דארף זיך וואונדערען מה עשה אברהם אבינו וואס אזויפיל א גאנצע פאלק אידישקייט איז ארויסגעקומען פון אים. מה עשו די רעבעס וואס זיי האבן טאקע, זיי האבן טאקע אויפגעטון א וועלט, זיי האבן טאקע געטוישט צענדליגער מענטשן, הונדערטער מענטשן, כ'וויל נישט זאגן מער ווייל ס'איז שוין א גוזמא, זענען געקומען צו זיי און זיי האבן זיך געפילט א מורא'דיגע חיות, און נישט נאר געפילט, ער האט זיך מצליח געווען איבערצודרייען מענטשן'ס לעבן, מצליח געווען צו מקיים זיין זכרנו לחיים אויף הונדערטער מענטשן, און די מענטשן האבן א משונה'דיגע הכרת הטוב, א משונה'דיגע הערכה, עפעס האט ער געטון. איז דא א תירוץ, דער תירוץ איז מורא'דיג פשוט, אזוי פשוט אז מען וואלט געוואוסט די סוד, וואלט מען נישט געדארפט פארן צו די רב, מען קען טון אליינס. די סוד איז, די עבודה פון א רב איז איין זאך, ליב צו האבן יעדן איינעם, און די חסידים האבן אים צוריק ליב, ס'איז אזא פשוטע זאך כמים פנים אל פנים, איינער האט דיך ליב, דו קומסט צו איינעם און ער דו פילסט אז ער האט דיך ליב, אז ער איז מיט דיך, האסטו אים צוריק ליב, דאס איז די טבע בני אדם, ס'איז אלעמאל אזוי געווען, ס'וועט אלעמאל אזוי זיין, נאר וואס, ס'זאגט זיך גרינגער ווי ס'הערט זיך, צו סובל זיין, לאמיר שוין נישט רעדן פון ליב האבן, לאמיר גיין אביסל טריט נאך טריט, נאר צו סובל זיין, ווי מ'זאגט טאלערעיטן, צו טאלערעיטן א הונדערט מענטשן, דארף מען שוין זיין א שטיקל בעל מדריגה. חס ושלום, איך וויל נישט זאגן די ווארט מדריגות, ס'איז א מדריגה ווייל זייער ווייניג מענטשן זענען עס מצליח צו טון, אבער ס'איז די פשוט'סטע, פשוט'סטע זאכן, איך שעם זיך, איך האלט זיך אזא אינטעלעקטשול, איך שעם זיך בכלל אמאל אז איך רעד וועגן דעם, אבער איך נעם זיך אונטער לפחות פאר ראש השנה יעדע יאר צו זאגן א שמועס וועגן אהבת ישראל, ס'איז אזעלכע פשוט'ע זאכן אבער מ'איז עס נישט מקיים. אבער לאמיר רעדן קודם פון די איין נקודה פון סובל זיין. א נארמאלע מענטש, א בינוני, ס'איז דא א רשע וואס ער האט פיינט יעדעם איינעם, וואס ער איז צוקריגט מיט יעדעם איינעם פירט ער א חשבון, כ'רעד נישט פון די רשע, א בינוני, נארמאלע מענטש, קומט אריין אין א בית מדרש פון הונדרעט אידן, אדער א משפחה פון הונדרעט מענטשן, היינט מענטשן האבן גרויסע משפחות, בערך פופצן צוואנציג פון זיי גייען אים אויף די נערוון. אזא נוסח איז דא, מען גייט, ס'גייט דיך אויף די נערוון. וואס האט אים יענער געטון? די האבן גארנישט צוגעגנבעט, די האבן נישט צוגענומען זיין פלאץ, די האבן נישט געדאווענט צו הויעך, צו נידריג, איך ווייס נישט. ס'דא אזא, ס'דא א, דאס איז טבע בני אדם, כשם שאין דעותיהם שוות, כך אין פרצופיהם שוות, פארקערט יא. מענטשן זענען אנדערש, יעדער מענטש האט דאך זיינע טבע, זיינע סארט נאטור, זיין סארט וועג וויאזוי ער רעדט, וויאזוי ער וואשט זיך די הענט ביי נטילת ידיים, וויאזוי ער גייט אריין, ער מאכט נויז ווען ער וואקט, ער מאכט נישט נויז, ער גריסט, ער שטופט זיין בענקל ביי ווען מען שטייט אויף, ביי פתיחת הארון, שטארק צי שוואך. מענטשן זענען אנדערש איינער פון צווייטן, בדרך הטבע ווען מיר טרעפן צען מענטשן, הונדרעט מענטשן, וועלן זיין דארט צווישן די הונדערט מענטשן אפאר מענטשן וואס זענען זייער אנדערש אין זייער אופי אין זייער נאטור זענען זיי זייער אנדערש איינער פון צווייטן פשוט דאס איז די טבע בני אדם ס'איז דא חכמים ס'איז דא טיפשים ס'איז דא גוטע ס'איז דא וואס האבן ליב לאלי'ס און וואס האבן ליב קוגל וואס האבן ליב גאליס ס'איז דא אלע מיני סארט מענטשן און א מענטש א נארמאלע מענטש האלט זיך א פריוואטע מענטש וואס אונז ווילן ארויסגיין פון דעם ווילן זיין אז דער רבי דער רבי איז נישט קיין פריוואטער מענטש ווילאנג א מענטש האלט זיך א פריוואטער מענטש קוקט ער זיך אן מיין תפקיד איז עפעס צו צו דערליידן יעדע יונגערמאן וואס יעדע אינגל יעדע מאמע יעדע פרוי יעדע מענטש וואס איז אין שול ניין נישט מיין פראבלעם איך האב מיך מיינע חברים איך האב אויב מען האט ברוך השם געקויפט א גוטע סיט זיצט ער טאקע נעבן זיינע חברים מענטשן וואס ער האט זיי ליב וואס ער ליידט זיי דארט דארט פארברענגט ער די חס ושלום ער טשעפעט זיך נישט, כ'רעד נישט, כ'רעד נישט אז ער איז פון די מענטשן וואס ווען וואס יענער וואס ער מאכט אים נערוועז מאכט ער נו נו, כ'רעד שוין נישט פון דעם, אבער איך דארף עפעס זיין, איך דארף עפעס זאגן לשנה טובה, איך דארף עפעס זאגן גוט שבת, נישט מיין תפקיד, איך בין נישט, איך בין נישט דער רב, איך בין נישט דער רבי, איך רעד זיך מיט מיינע חברים, און די מענטשן וואס איך דערלייד נישט אדער וואס איך סתם איך קען נישט, איז נישט מיין, נישט מיין ענין, זאלן זיך גיין מיט זייערע חברים, זיי האבן טאקע חברים, זיי האבן טאקע זייערע חברים, ווי יעדער איינער, דאס וואס איך האב נישט, לייד נישט, פארקערט יענער דערליידט מיך נישט, מיינט נישט אז און די שלעכטע רעד איך נישט בכלל פון די שלעכטערע מענטשן, פון מענטשן וואס זענען אפשר אבדזשעקטיוולי שלעכט, ס'איז פשוט מענטשן האבן אנדערע נאטורן, מענטשן האבן עס זיך נישט ליב, כ'ווייס נישט, אזוי קוקט אן א מענטש, א פריוואטע מענטש. אז איינער איז א רבי, אז איינער וויל זיך אויפהערן זיך אנקוקן א פריוואטע מענטש, וואס איז, זעט יעדער איינער געדענקט די זוהר פון ראש השנה בתוך עמי אנכי יושבת, מ'קען נישט, מ'קען נישט, מ'קען נישט זיין א פריוואטע מענטש ראש השנה, טאר נישט זיין קיין פריוואטע מענטש. מיטאמאל איז אי אפשר ליפטר ממנו. אויב דו ביסט דער רבי, אויב דו ביסט דער רב, אויב דו ביסט דער ראש חבורה, דער, קענסט נישט זאגן פאר דער מענטש וואס נערווירט דיך, איגנארן. אויב דו איגנארסט איז שוין א רשעות. דו מוזט אים זאגן גוט שבת, דו מוזט אים געבן זיין פלאץ ביים טיש, דו מוזט אים טון וואס דו טוסט פאר יעדער. טאר נישט, דאס וועט שוין זיין ממש רשעות, ס'דא אמאל א מענטש וואס איז אמאל זענען אונז נכשל אין דאס אויך, מען בארעדט יענעם אונטער זיין אונטער זיין רוקן איז אויך, ווען דער רבי רעדט מיט די גבאי, יענער יא, מען דארף זיין שיין צו אים אבער דאס איז אויך, מען רעדט אפשר עקסטער וועגן דעם, איז אויך נישט קיין וועג, אבער עס איז נישט, דאס איז די תפקיד פון א רבי, די רגע וואס א מענטש הערט אויף זיך אנצוקוקן פאר א אדם פרטי, דארף ער סובל זיין, לפחות סובל זיין, איך רעד נאכנישט פון ליב האבן, דארפסט קענען דערליידן יעדע איד פון די שול. קענען דערליידן יעדע איינע, יעדע איינע וואס מען קומט אין קאנטאקט מיט. און דאס איז דער, קודם כל האבן מיר ארויפגעלייגט א גרויסע חוב, א גרויסע חוב, א גרויסע רעספאנסיביליטי. און ס'איז אפשר נישט פשוט, אפשר נישט, ס'איז שווער צו טון דאס. ס'איז דא מסתם אסאך טריקס אסאך חשבונות'ן אסאך עצות וואס מ'קען אפשר זאגן וואס זאל איך טון אז יענער נערווירט מיר? כ'ווייס נישט אויף די מינוט עפעס א קלארע עצה עפעס א וועג ארויס וואס איך ווייס איז די חילוק מ'דארף זיך מ'קען זיך ארויפלייגן אז איך בין נישט קיין פריוואטע מענטש כ'האב נישט די רעכט איך האב נישט די רעכט, איך וויל נישט זיין קיין פריוואטע מענטש מער, איך וויל זיין די מענטש וואס ס'איז זיין ריספאנסיביליטי צו צו דערליידן יעדעם איינעם. מען קען זיך ברעכן אויף, זאג דווקא גוט שבת פאר יענעם וואס געפעלט דיך נישט זיין נאז. נישט אזא גרויסע זאך, מען דארף נישט זיך שעמען, מען דארף נישט, ס'געשעט גארנישט, רוב מענטשן ווען מען זאגט זיי א לשנה טובה אפילו זיי האבן עס נישט עקספעקטעד, זיי ווערן נישט ברוגז, זיי ווערן נישט בייז, זיי זענען צופרידן, אדרבה. און ס'איז אויך א, אזוי ווי, אזוי ווי די רבי, יא, די רבי זאגט פאר יעדעם איינעם, אונז האבן ווייטער אזא סארט קוק, איך בין א פריוואטער מענטש, כ'בין נישט שולדיג פאר קיינעם, און איך זאג נישט מ'זאל גיין משוגע מאכן יעדעם איינעם, כ'נישט, אפשר נישט מחיוב, אויב איינער וויל, אויך נישט קיין שלעכטע זאך, מענטשן ווארטן אויף דעם. ווען איך, ווען צו מיר קומט צו איינער וואס איך האב נישט געוואוסט אז ער איז מיין חבר, איך האב געמיינט אז ער איז נאך איינער, נאך א איד אין שול, און ער קומט צו מיר און איך זעה אז ער ווארט ווייל ער גייט אזוי, און ער זאגט מיך א לשנה טובה ראש השנה ביינאכט, מאכט ער, האט מען מיר לעכטיג געמאכט מיין פנים, פון מלבין געווען שיניו של חברו, פארקערט, אסאך מענטשן, מענטשן, קען קוקן, ס'איז חלק פון די זאך פון נישט נישט זיין א פריוואטער מענטש, נישט מיינען אז מיין אחריות איז נאר אויף מיינע דריי קרובים, די וואס זיצן אויף מיין באנק אפשר, אבער וואס בין זאל איך מיט די גאנצע שול? און דו מיינסט כאילו, איז עפעס א מצוה? איז עפעס א חיוב? דער סטרעינדזשער, דער מענטש וואס לאו דווקא, אוי וויי. פרוביר נאכאמאל. די מענטש וואס לאו דווקא, לאו דווקא בכלל קען דיך, לאו דו האסט נישט קיין עקסקיוז, מ'דארף נישט קיין תירוץ, דאס איז דאך די ווארט וואס איך זאג, אז דו קוקסט זיך אן אז דו ביסט נישט די פריוואטע מענטש, מ'זעט מענטשן גייען אין בית מדרש מיט א לשנה טובה, קענסט קוקן עס איז, איך זאג א חשבונות פשוטים ביותר, אגם אויך תמיד ביותר. די קענסט גיין און קוקן ראש השנה ביינאכט, אבער באמת יעדן יעדע וואך יעדן טאג, די זעהסט אז יעדע איינער האט א חשבון, ס'איז אזויפיל חשבונות, ס'איז אזויפיל מידת הדין, אז די חשבון הייסט דאך א מידת הדין, אזויפיל חשבונות פירן מענטשן, צו דעם האב איך א, כ'דארף איך זאגן לשנה טובה ווייל ער איז מיין שוואגער'ס ברודער, און צו דעם ווייל ער איז מיין מלמד, מיין זון'ס מלמד, און צו דעם

אדער אויב מענטשן מענטשן האבן עס ליב. כ'ווייס נישט אויב איינער וואוינט ערגעץ אין הרה ארורה דארט ווי מענטשן איינער האט דיך שטעכן פאר דעם. נארמאל נארמאל מענטשן זענען נישט נאר זיי האבן עס ליב זיי האבן מורא'דיג עפרישיעט. זיי זאלן מורא'דיג עפרישיעטן אז זעט אויס יענעם זעט מיך אויס כ'זע דאך כ'זע אויס שיין כ'ווייס כ'גיי א שיינע רעקל. נישט קיין חילוק פארוואס. ס'דאך אזא מין אזא מין פאניגע זאך, אזא מין שטות וואס רוב מענטשן האבן זיך גע'מחליט געווען אז זיי זענען פריוואטע מענטשן, עס איז נישט זייער דזשאב צו שמייכלען צו, אבער זעסט א רב, א פרעזידענט, איינער וואס ער האלט זיך א א אדם ציבורי, א פובליק מענטש, מיטאמאל האט ער מותר געווארן, מען האט אים מתיר געווען די איסור, ער מעג שמייכלען צו יעדעם איינעם, ער גייט אין די גאס ער וועיווט אזוי צו יעדעם איינעם, פארוואס טוסטו עס נישט? ווייל דו האלטסט אז דו ביסט נישט גענוג חשוב פאר יענעם צו וועיוון? געס וואט? יעדע איינע אין די וועלט האט מורא'דיג הנאה ווען איינער וועיווט צו אים צו ער האלט זיך חשוב צו האלט זיך נישט חשוב קען זען קינדער אמאל קען לערנען אונז דאס אה מיינע קינדער אמאל גייען אין די קאר זעהן עפעס איינער האט א דאגי נעבן אים היי העלא יעדער נישט שמייכלט צוריק קיינער נישט ברוגז קיינער קיינער זאגט נישט ווער ביסטו ווער מיינסטו דו ביסט שטות מען דארף נישט זיין חשוב אויף צו געבן א שמייכל פאר א צווייטן וואס אן א תירוץ, אן עפעס א מדת הדין, מיט מדת החסד, מדת א, מען רעדט דאך פון מדת החסד, מדת האהבה, ווייל, ווייל אזוי, ווייל כ'בין אין א גוטע מוד און כ'וויל דיך משתף זיין אין מיין גוטע מוד. כ'זעה די זון איז אויפגעשטיגן אינדערפרי, איך קען באשטיין זאלסט אויך באמערקן. אפילו איז שוין אביסל צופיל גערעדט, סתם. דאס איז, דאס איז די ערשטע זאך, קודם כל איך צי אים אריין, קענסט סובל זיין יעדעם איינעם, דאס הייסט, דו האסט נישט קיין תירוץ פון נישט סובל צו זיין. און עשה טוב, מען טאר נישט, עס איז נישט קיין עבירה צו זאגן לשנה טובה, און איך זאג נישט אז מען זאל, אבער עס איז נישט קיין עבירה צו זאגן לשנה טובה פאר מענטשן וואס מען קען נישט, צו מענטשן, און בכלל, עס נעמט אביסל גאטס, אטליסט פאר א מענטש ווי מיך, וואס כ'ווייס נישט, רעדט זיך איין אז מען איז שעמעוודיג. אז זעסט איינער וואס געפעלט דיך עפעס, מען דארף נישט ווארטן.

דאס ברענגט א מענטש דאס ברענגט א מענטש אין א גאנצע אנדערע אטמאספערע, דאס מאכט אים א כלליות'דיגע מענטש, צו זיין א אדם פרט כללי נישט קיין אדם פרטי, דאס איז דאך א צדיק, דאס איז דאך די גאנצע זאך, און די צווייטע דארף עס אויך, ווייל

און מען דארף מען און דאס איז דאך ס'גייט צוריק אויך ווען מען זאגסט אזוי פאר א מענטש נעמסטו ארויס דעם מענטש פון זיינע קליינקעפיגקייט פון זיין פרטיות'דיג פון זיין ס'איז מען זעט עס בחוש און מען קען זאגן אז אפשר די עיקר סיבה פארוואס מענטשן גייען צו א רבי איז נישט נאר ווייל דער רבי לערנט אים עפעס אויס ער פועל'ט אים עפעס ישועות ער געבט אים צו זיין א חלק פון עפעס וואס איז גרעסער פון אים ער ברענגט אים באמת אריין אין א וועלט ווי ער איז נישט קיין אדם פרטי ער איז א א האצנפלאצער חסיד, ער איז דאך נישט סתם א מענטש, עס איז דא אין אים א געוויסע איגאאיזם אפשר אויך, אבער עס איז דא אין אים אוודאי א חלק הטוב, דאס הייסט מען רופט עס ביטול, מען רופט עס התכללות בכללות ישראל, התכללות בנשמה כללית, וואס הייסט א נשמה כללית? נשמה כללית איז פשוט איינער וואס איז מסוגל צו נישט זיין נאר פאר זיך, זיין דזשאב איז יא, דער רבי דארף זאגן לשנה טובה פאר יעדע איד אין בית מדרש, דאס איז אזא מין עבודה, איך מיין אז ווען איך וואלט געווען אפשר אזא סארט רבי, וואלט עס געווען די גרעסטע עבודה פון ראש השנה, איינע פון די גרעסטע עבודות פון ראש השנה. און ס'מיינט דאך זיך נישט נאר צו זאגן. רעדט דאך אז עס זאל קענען באשטיין. זאל איך זאגן די די ווארט. וואס מיינט א רבי? א רבי ווינטשט אז ער ווינטשט פאר יעדעם א גוט יאר. נו, וואס וואס ווער פרעגט דיך? וואס איז דאס? איך ווייס נישט וואס ער טוט אויפן הימל. איך ווייס וואס ער טוט אויף אויף די וועלט, ביי די הארץ פון די מענטש, צווישן כמים פנים לפנים, צווישן די צוויי הערצער. וואס ער טוט אויף איז, מענטשן האבן אזא מין לעבן, אונז לעבן אין א משונה'דיגע מידת הדין. איך ווייס נישט פארוואס. ס'איז א טבע זעט אויס.

לשנה טובה תכתב ותחתם. איך קען באשטיין. ס'איז דאך אזא מין, אזא מין, כביכול איז דא א בית דין של מעלה, איך געב אריין א פרענד אוו די קאורט. איך, איך קען באשטיין אז יענער זאל געווינען זיין דין תורה. ס'איז דאך א מין עבודה. און ער איז אבער נישט, דאס הייסט א עבודה פנימית אויך. און איך רעד, כ'מיין איך וויל נישט זאגן אז יעדער איינער זאל זיך אנהייבן ארומצוגיין די גאנצע שול. אפשר, כ'זאג נישט אז מ'זאל נישט, אבער כ'זאג אויך נישט אז מ'זאל יא. אבער אין די הארץ. מען קען, מען מוז נישט, מען רעדט דאך אז דאס איז אן עבודה וואס געשעט ביי זיך אין הארץ, ביי זיך אין כוונה, עס טוישט א מענטש'ס בליק אויף די וועלט. א מענטש מעג זיך אוועק זעצן און ווינטשן פאר פאר זיין שול, פאר די גאנצע וועלט, פאר זיינע אלע חברים, פאר ווער ס'ער קען יא, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, ווינטשן א ווינטשן א גוט יאר, ווינטשן א גוטן טאג. דער בעלזער רב ווייסט פלעגט פלעגט זאגן יעדן יעדע נאכט, א גוטע נאכט פאר אלע אידן, עפעס אזא נוסח איז געווען, א גוטע נאכט פאר אלע אידן אין די גאנצע וועלט, א גוטע נאכט פאר אלע אידן, ס'איז געווען די בעלזער רב'ס מנהג יעדן טאג, וואס זיי האבן געזאגט אז זיי הערן נישט, ער זאגט עס נישט בתור נימוס, ער זאגט עס בתור צדיק, בתור אוהב ישראל, בתור איך קען באשטיין, איך וויל אז אלע אידן זאל זיין גוט, איך וואונטש זיי, איך קען זאגן איך בעט פאר זיי. כ'גיי רעדן וועגן דעם אין א מינוט, אבער כ'וויל, איך קען באשטיין, דאס איז די ערשטע סטעפ, פאר בעטן, פאר אויפטוהן. איך טוה אלעמאל דער מעשה פון דער סאדיגערער רבי אין תל אביב. געהאט זייער ווייניג חסידים, אזוי ממש א קליינע עולם. געזען אמאל זיי, כ'האב געזען א מעשה, ער האט אמאל שפאצירט אין די גאס, און געזען א האטעל, א פעקטערי, א מפעל. האט זיך דער רבי גענומען זיין שטעקן, זיך אנגעליינט. קעגן די מפעל, און האט אזוי געמאכט מיט די אויגן אזוי געמאכט מיט די, דער גבאי האט געפרעגט צו איינער וואס וואס טוט דער רבי, וואס הייסט וואס איך טו, כ'בין מתפלל, איך ווינטש פאר די פאר די פעקטארי זאל מצליח זיין, די פעקטארי האט דיך געגעבן א קוויטל אז מיך דארפן זיינע חסידים, ניין איך ווייס נישט, פשט ער דארף דיך בעטן, ס'איז עפעס א ענין מיט דיך א קוויטל, אוודאי דארף מען זיין א מענטש, ער איז א רבי, ער זעהט זיך נישט אלס א פריוואטע מענטש, ער זעהט א מפעל. אפשר ער קען העלפן בגשמיות אבער קודם איז ער מתפלל קודם ווינטשט ער אז די מפעל זאל מצליח זיין דאס איז דאך א דאס איז דאך א אדם כללי דאס איז דאך א נשמה כללית דאס איז דאך א רבי ס'דא עפעס א חק וואס זאגט אז נאר א רבי טאר מתפלל זיין אויף יענעם דאס איז די נעקסטע זאך וואס איך וויל זייער שטארק רעדן אין תפילה ביז יעצט האב איך גערעדט אסאך פשוט ער זאל קענען באשטיין זאל סובל זיין.

ווער האט דיך געבעטן? קיינער האט מיך נישט געבעטן, איך פיל, איך קעיר, ס'איז א, פשט איז, אויב דו קעירסט וועגן איינעם, דארף, דארף העלפן א אידן בפועל, דארף אים העלפן, דארף אים געבן א דזשאב, דארף אים בארגן געלט, דארף אים שאפן געלט, דארף אים איינלאדן פאר א סעודה, דארף אויך מתפלל זיין, טייטש איז, תפילה איז דאך א, איך גיי אויך רעדן אביסל מער פשוט, איך רעד נישט נאר אזוי, תפילה, אויב ס'העלפט, וויפיל ס'העלפט, אוודאי דארף מען, ס'איז אזוי ווי א חיוב, אבער תפילה עס האט א טיפע משמעות בנפש. תפילה די טייטש, אז איך, אזוי ווי איך האב גערעדט אביסל אויף ר' וואנדער'ס, און איך ווייס נישט אמת'דיג די וועלט, איך ווייס נישט וואס איז גוט, איך ווייס נישט ווי אזוי צו העלפן יענעם, איך ווייס נישט וויאזוי צו סאלוון די פראבלעמס פון די וועלט, אבער וואס ווייס איך יא? איך ווייס אז איך בין מתפלל, איך בין מתפלל על דמכם, יא, דאס איז א דרש, יא, מתפלל אויף די אייגענע פלייש און בלוט, מען איז מתפלל די טייטש אז מען זעהט זיך נאקעט פאר גאט, מען זאגט איך בין א מענטש, איך וויל נישט איך קען וויפיל איך קען אבער יעצט זאג איך ס'איז א מענטש דא א מי יחיה ס'דא א מי ימות ס'דא מי ירום מי ישפל מי ירום ווער'ט האבן געלט ווער'ט נישט האבן געלט און איך איך בין זיך כולל אין אזא סארט מצב אין אזא סארט הכנעה אזא סארט שפלות אזא סארט קלארקייט איז אויב איך בין דאס אז איך זאג אין מיין תפילה ווען איך זאג אין מיין תפילה איך בין נישט נאר מתפלל פאר זיך מתפלל פאר מיין חבר מתפלל פאר מיינע חברים, מתפלל פאר מיין משפחה, פאר מיין קהילה, פאר בכלל מענטשן. דאס איז טייטש אז איך אין אזא טיפע פלאץ, תפילה איז די טייטש עס עפנט זיך אשפוך לפניו שיחי, שפיכות הלב, שפיכות הנפש, עס עפנט זיך ביי א מענטש א מורא'דיגע טיפע, קען מען זאגן וואלנערעבל, א מורא'דיגע איידעלע פלאץ, א מורא'דיגע איידעלע פלאץ, און אסאך מאל מענטשן ווען זיי קוקן, קומען אן אין אזא פלאץ, ווערן זיי מורא'דיג עגאאיסטיש, ס'איז א נאך א מחלה וואס מ'דארף ניצל ווערן פון דעם, אז ווי מער מ'ווערט פנימיות'דיג ווערט מען מער סעלפיש. ווייל ס'איז דארט, מ'מיינט אז דארט איז א פלאץ וואס יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, און ס'איז אמת, ס'איז א אינטימישע פלאץ, ס'איז דאך טאקע דיינס, אבער דאס הייסט דאך א צדיק, א צדיק איז דער טייטש איז איינער וואס ווען ער איז אין זיין טיפסטע מקום, דאס הייסט ווען ער דאווענט, אין אנדערע ווערטער נישט ווען דו גייסט ארויס אין די געשעפט און דו העלפסט אידן קראסן די סטריט, דאס איז די מיט, דעמאלטס ביסטו מיט נאך איינער, דאס איז איין מדריגה, אבער ווען דו דאווענסט, טייטש ווען דו ביסט די מערסטע וואלנערבעל, ווען די מערסטע אפן, ביסט די מערסטע איידל, די מערסטע הארץ איז די מערסטע פייכט, דאס הייסט עס איז אפן, דעמאלטס געדענקסטו נאך איינעם, דעמאלטס זאגסטו איך בין נישט דא אליינס, ס'דא נאך מענטשן, זיי זענען חלק פון די מין וואס הייסט מין האדם, יא, אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניו. דאס איז לפ לעמוד לפניך, דאס איז דאס איז וואס איך בין, איך בין נישט דא פאר זיך, דאס דעמאלטס, דאס הייסט א אמת'דיגע אהבת ישראל, אהבת ישראל נישט נאר בחיצוניות נאר עד דכדוכה של נפש, עד דכדוכה של נפש בין איך נישט קיין אדם פרטי, דאס הייסט א אמת'דיגע נשמה כללית ווי מיר זאגן. דאס איז וועגן תפילה על חבירו, תפילה על חבירו, און איך וועל זאגן אביסל פראקטיש אין דעם, עס איז אויך א דזשענעראל ענין פון אהבת ישראל. מען מיינט, איך האב גערעדט זייער כלליות'דיג, איך וועל רעדן אפילו מער כלליות'דיג נאכדעם, מען מיינט אז עס איז א גרויסע ענין כללי, איינער האט ליב אז איינער, מען מיינט אז איינער וואס גייט אין די גאס און ער טיילט אויס שבת פעקלעך פאר סטרעינדזשערס, פאר ממש מענטשן וואס ער קען נישט, ער איז א גרויסע אוהב ישראל, איינער וואס ער פריידט זיך מיט זיין משפחה, מיט זיינע חברים, איז דאך נארמאל, אזוי קען מען מיינען, אבער ווער ס'האט אמאל געטשעקט אין זיין אייגענע הארץ און די מציאות, ווייסט אז עס איז נישט אזוי נארמאל. די גמרא איז זייער שטארק משבח, האוהב את קרוביו, המקרב את קרוביו. אהבת חברים, ס'דא מען לערנט אין די ספרים אז ס'דא אהבת ישראל, אהבה, באופן כללי איך האב ליב די מין האדם, איך האב ליב יומעניטי, ליב האבן דיינע חברים איז אפילו אמאל אפילו שווער אבער איך, ס'איז זיכער גרעסער, ס'איז זיכער די ערשטע טריט פאר אהבת, אהבה כללית, אהבת כללות ישראל, אהבת כל בני האדם. טייטש אז דו האסט

דארט דארף מען דאך אויכעט זאגן הריני מקבל עלי ואהבת לרעך כמוך מען דארף דיך מען האט דיך ליב מען וויל דיך מיר זענען מיט דיר דאס איז די ערשטע און ווען א מענטש לערנט זיך אויס דאס צו טון באמת דאס ברעכט אויף אסאך מחיצות ממילא דעמאלטס קען ער שוין פאר אנדערע אויכעט מען מוז קען נישט מען קען נישט אנהייבן פון די אהבה מופשטת אהבה כללית איינער דער אריזל זאגט ווען ער זאגט די ענין פון ואהבת לרעך כמוך בפרט אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד זאל יעדער איינער זיך זען ווי אזוי אן אבר פון די צווייטן דאס הייסט כ'זאג גאר א פשוט'ע הדרכה. יעדע איינער האט זיך פארשידענע גרופס, פארשידענע סירקלס. ערשטע זאך, למשל, אז מ'גייט אריין אין א בית מדרש ראש השנה דאווענען, דארט איז דא א מנין. קענסט מצמצם זיין פאר דיינע מענטשן דארט. אבער לאמיר זאגן בכלל ס'איז דא איינער דאווענט אין א קלענערע מנין. די ערשטע מצוה איז א סגולה, איך זאג, איך בין מבטיח, איך ווייס אז ס'איז בדוק ומנוסה, אז ווען מ'טוט דאס דאווענט זיך אינגאנצן אנדערש, ס'איז א גאנץ אנדערע מדריגה פון דאווענען.

קודם וועגן דיינע מענטשן, דאס איז די, דאס איז ממש, איך זאג דיך אז, דאס איז א זאך וואס איז שווער צו טוהן, נישט גרינג צו טוהן עס, און ווער עס טוט עס וועט זיין א גרויסע, א גרויסע זאך, אסאך העלפן אויך, עס העלפט אמת'דיג. איך וועל ענדיגן די, די שמועס מיט, מיט א מער ברייטע קוק, וואס איז באמת. א זאך וואס מ'האט זיך מ'האט זיך אסאך צו לערנען פון די לעצטע יאר, און אויך א זאך וואס מ'קען זען אז נישט נישט אסאך מענטשן, בפרט צווישן אונז אבער באמת בכלל, נישט אסאך מענטשן זענען מצליח צו טראכטן אזוי, און אויב מ'זאל מתפלל צו זיין אזוי ס'איז דאס טראכטן די טיפסטע לעוועל וואס דו טראכסט. איז דער וואס עס שטייט אין די פסוק מלוך על כל העולם כולו אדער אנדערע נוסחאות וואס מ'זאגט ראש השנה ס'איז דא א כל העולם כולו אונז זענען נישט קיין מענטשן מ'קען זען מ'קען זיך נישט פארשפארן נישט דא ס'נישט דא קיין תיבת נח אפשר איז דא זייער מצומצם'דיגע מובנים אזוי ווי די אמת'דיגע אזוי ווי ס'שטייט אין די אידישע שפריכווארט אזוי ווי ס'קריסטלט זיך אזוי אידלט זיך אזוי ווי די וועלט איז אזוי איז אונז אויך אונז זענען נישט סעפערעט פון די וועלט און בפרט אז מ'זעט זאכן אזוי ווי א קאראנע וויירוס איז נישט קיין זאך וואס איין מענטש, ס'איז אין די גאנצע וועלט, אויב ס'זאל זיין אין די גאנצע וועלט וועט עס זיין ביי דיר אין בית מדרש אויך, אביסל מער אביסל ווייניגער, תכלית איז אז דו ביסט חלק פון די וועלט, נישטא קיין וועג ארויס, אסאך מאל מענטשן רעדן זייער שטארק פון די פרט, פון יעדע איינער האט זיך א אייגענע נצבים כולכם לפני ה' אלקיכם, אבער אין זייער אסאך מובנים, און אפשר די עיקר מובנים, אונז לעבן דאך אויף א וועלט, אונז דארפן אז די די קליימעט זאל ארבעטן, אונז דארפן אז די עקאנאמי זאל ארבעטן, אונז דארפן אז די רוחניות פון די וועלט זאל ארבעטן, ס'איז אויך וויכטיג. אזוי ווי ס'קריסטל זיך אזוי אידישליך, אזוי ווי די וועלט איז ברוחניות, אזוי ווי די וועלט איז מאראליש, אזוי ווי די וועלט איז אין זיין גוט בין אדם לחבירו בין אדם למקום, אזוי זענען אונז אויך, אונז קענען זיך אביסל, סך הכל די אלע חומות וואס מענטשן האבן זיך געמאכט און זיך מתבודד, העלפט אויף צו אפצושטופן אדער צו מאכן א קליינע פילטער, אזוי ווי מען זאגט א פילטער, מאכט א קליינע פילטער, ס'קומט אדורך מיט א אנדערע לבוש, ס'נעמט אפאר מער יאר, מען דרייט זיך נישט ארויס פון דעם. אויב א איד דאווענט אויף מלוך על כל וויליאמסבורג כולו בכבודך איז נישט לא יהיה לו וויל אה אין לו אלא וויל וועט ער נישט האבן קיין וויליאמסבורג אויך נישט ווייל וויליאמסבורג איז סך הכל חלק פון די וועלט און אויב ס'זאל זיין א קליימעט טשענדזש אדער כ'ווייס נישט וואס איז די מציאות אויב ס'זאל זיין א זאך וואס איז מסכן די גאנצע וועלט אדער ס'מאכט שווער אין געוויסע וועגן אין די גאנצע וועלט גייט אונז ווילן די תיבת נח פון מאנרא גייט אונז נישט ראטעווען די לעיקוואוד די תיבת נח גייט אונז נישט ראטעווען. און אויב די וועלט וועט ווערן אוממאראליש אדער ס'וועט זיין אזוי ווי א דור המבול אדער א אין וועלכע וועג יעדער איינער לפי איך זאג נישט יעצט וואס איז די פרט וואס איז די אוממאראליש אבער ס'דא אזעלכע מצבים וואס די וועלט אמאל איז דא תקופות וואס די וועלט איז מענטשן זענען בעסער אמאל זענען מענטשן נישט אזוי גוט און ס'ווערט אזוי ווי א סדר ס'ווערט אזוי א זאך ס'איז נארמאל צו גנב'נען ס'איז נארמאל צו זאגן ליגנט איך וויל נישט רעדן בפרטיות מער דאס איז משפיע אויף אונז אויך אונז זענען נישט נפרד.

איך זאג אויך אויף די רוחניות פון די וועלט, זאגט מלוך על כל העולם כולו, איך וועל זאגן א עקסטערע שמועס וועגן וואס איך מיין אז ס'מיינט, אבער אז ס'זאל זיין אביסל אביסל ערנסטקייט אביסל אפשר איז דא אביסל אבער ס'זאל זיין אביסל אביסל ערנסטקייט אביסל ס'זאל זיין א וועלט ווי ס'איז נישט משוגע לאמיר זאגן איין זאך ווי ס'איז נישט משוגע צו זיין א מענטש וואס וויל זיין גוט, נישט נישט יעדע איינער מוז זיין א רודף ממון דאס איז אנגענומען און זיין גוט איז עפעס א פאר נערדס אפאר צעדרודלטע מענטשן דאס דארף מען מתפלל זיין ס'נישט קיין וועג ארויס דאס וויל איך זאגן דער קען טעישט מיסט נישט קיין וועג ארויס מ'דארף אויב די וועלט איז אזא וועלט ווי ס'איז ווערט אזוי ווי זייער איגאאיסטיש זייער כ'וויל נישט זאגן קאפיטאליסטיש אבער איגאאיסטיש נישט קיין חילוק צו וואסערע סיסטעם ס'געהערט ס'נישט נישט די ווארט ס'ווערט אזוי ווי אז די צייטונג אין די צייטונג באשרייבט מען נאר מענטשן וואס זענען וואס האבן גערודפ'ט יענעם און צוטרעטן יענעם און מצליח געווען, איז א שווערע פאר יעדע איד איד אזוי צו טון, ווערט עס אזוי ביי אונז אויך, ווערט עס אזוי ביי מיך אויך, ביי מיך אליינס, איז איך וויל ווערן בעסער דארף איך כולל זיין אין דעם די גאנצע וועלט, דארף מען מתפלל זיין, אפשר דארף מען טון עפעס אויך, אבער קודם מתפלל זיין אז די וועלט זאל זיין גוט, אז די וועלט זאל ארבעטן, אז די וועלט זאל נישט חרוב ווערן פון אלע מיני שטותים, פון על ידי בני אדם, על ידי טבע, על ידי אז טשיינע האט מאכט, איך ווייס נישט וואס, מען דארף מען דארף אינזין האבן די גאנצע וועלט, מען קען נישט, ס'איז נישטא קיין תירוץ פאר איינער וואס זאגט אז איך דארף נישט אינזין האבן די גאנצע וועלט ווייל איך בין עפעס א אדם פרטי, איך האב זיך מיין שטעטל, נישטא קיין שטעטל, איך לעב נישט קיין שטעטל, אפשר איז געווען אמאל מענטשן וואס האבן געקענט לעבן אין א שטעטל, מען לעבט נישט היינט אין א שטעטל, און א צדיק אויפן בין אויף די מערסטע כלליות'דיגע לעוועל וואס אונז רעדן דא אהבת ישראל איז דא אויך די אהבת כל העולם כולו אהבת כל בני אדם אהבת אפילו בהמות וחיות זאגט ר' חיים וויטאל די נביאים איינער וויל זיין אמת'דיגע צדיק דארף ער נזהר זיין אפילו בכבודם של בהמות וחיות דאס איז די אמת'דיגע מדריגה אויף יעדע יעדע לעבעדיגע זאך אפשר אפילו נישט לעבעדיגע זאכן אבער לפחות יעדע לעבעדיגע זאך רעספעקטן רעספעקטן לעבן זכרנו לחיים דער ר' חיים וויטאל זאגט אז איינער וואס איז האט א פגם פגם אין לא תרצח שורש קין אבער האט א איז דא מענטשן וואס האבן נוטה זאל נזהר זיין אפילו נישט הרג'נען קיין קיין מוריטשקעס עס איז דאך א לעבעדיגע זאך איך זאג נישט למעשה אבער ס'איז א בליק ס'איז א לעבעדיגע זאך וואס וואס ביסטו מזלזל אין חיים די אייבערשטער האט געגעבן חיים די אייבערשטער האט געמאכט למענך אלקים חיים איז איך האף אז מיט טראכטן פון דעם מיט אויסברייטן די בליק אויף חיים אונזער חיים איז נישט